מיר זענען ממשיך בעזרת השם אין די סיפורי צדיקים, מיר וועלן אנהייבן אזוי ווי אלעמאל מיט אפאר זאכן וועגן די גרויסקייט און די וויכטיגקייט און די גרויסע מעלות פון זאגן תהלים. דער פרידיגער רבי שרייבט אין א בריוו אז ס'איז זייער גוט אז מ'זאל זיין בקי בעל פה אין חומש און אין תהלים, אז מ'זאל עס זאגן אין יעדן מאל ווען מ'האט פרייע צייט, און אין יעדן פלאץ וואו מען גייט זאל מען קענען זאגן חומש און תהלים, סיי ווען ער גייט אין גאס און סיי ווען ער פארט אין טראמוויי, דאס מיינט אין די אין די סאבוועי, ווען ער פארט אין די באן זאל ער אלעמאל זאגן וואו מען מעג, ס'איז דא א פלאץ וואס מען טאר נישט, טאר מען דאך נישט, זאל ער זאגן חומש און תהלים, און איז מסיים אז דער אייבישטער זאל אים העלפן סיי בגשם און סיי ברוח, דאס איז א בריוו וואס ער שרייבט צו איינעם פון די מענטשן. אין ליקוטי שיחות כרך כ"ג איז דא וואס דער רבי שרייבט דא איינע פון די בריוון וואס דער רבי שרייבט כדאי אז אין זיין אוטו אין זיין קאר זאל זיין אין א פלאץ וואס איז פאסיג ס'זאל נישט זיין חס ושלום נישט אין א פלאץ וואס איז וואס מ'וועט נישט אכטונג געבן אויף דעם זאל זיין א סידור מיט א תהילים מיט א תניא און אויכעט א צדקה פושקע און דער רבי איז מסיים דעם בריוו וכדאי לפרסם ס'איז מ'דארף עס מפרסם זיין אז יעדער איינער זאל עס טון, האבן אין די קאר זאל ער האבן א סידור מיט א תהילים מיט א תניא און א צדקה פושקע. אין אגרות קודש פון רבי'ן שרייבט דער רבי אז ס'וואלט געווען זייער גלייך אז אז אין נוסף אין צוגאב צו די תפילין זייערע וואס זיי זיכער נעמען זיי ווען זיי פארן ארויס, זאל זיכער מיטנעמען מיט זיך, מסתם דאס איז א גרופע פון פון פון סטודענטן וואס זענען געפארן, האט ער געזאגט זיכער אז איר נעמט דאך מיט די תפילין, און צו דעם זאלט איר מיטנעמען א תהלים און א תניא פאר יעדן איינעם און איינעם, און ווען מ'וועט פארן אין די צייט פון די נסיעה זאל מען לערנען על כאטש אפאר שורות פון תניא און זאגן אפאר קאפיטלעך תהלים, און די נסיעה זאל זיין בסדר ובשלום ובשעה טובה ומוצלחת. איז פארשטאנדיג אז דאס אלס וואס מען האט געזאגט פריערט איז נוסף אויף דעם וואס איז מבואר זייער אסאך מאל אז ס'איז א מוז אז מען דארף האבן קביעות עיתים בלימוד בפנימיות התורה וואס אין אונזער דור איז נתגלה געווארן תורת החסידות וואס אין אונזער תקופה אין אונזער צייט איז דאס הכרח השעה ס'איז א זאך וואס מען מוז דאס טון און ס'איז א חוב אויף יעדן איינעם און איינעם ס'איז א חובת גברא און דער רבי איז מסיים בברכה לבשורות טובות און אלץ וואס כ'האב אייך געזאגט. נאך איין ענין וועגן דעם ענין פון תהילים, וואס דער רבי שרייבט אין אויכעט אין אגרות קודש איז דאס געדרוקט א בריוו וואס דער רבי האט געשריבן, אין ענטפער צו דעם בריוו וואס האסט מיר געשריבן פון דאנערשטאג וואס דו שרייבסט וועגן דעם ענין וואס האסט געהאט א תאונה, האסט געהאט א עקסידענט, וואס איז דען פאסירט לא עלינו ולא אתה. איכ'ל אים מזכיר זיין בעת רצון אויפן ציון פונעם פריעדיגן רעבן אז אלס זאל זיך ענדיגן אויף א גוטן אופן, ומכאן ולהבא זאלסט נישט וויסן מער פון קיין צער און עגמת נפש חס ושלום. און ס'וואלט געווען זייער ריכטיג אז פון יעצט אן זאל ער האבן א סידור און א תהלים און אויכעט א תניא און אויכעט חוברות פון זאכן וואס רעדט וועגן אידישקייט אין די שפראך פון די מדינה וואו ער געפינט זיך, שטייט נישט וועלכע מדינה, אבער מסתם איז ער אין א מדינה וואס זיי רעדן נישט דארטן קיין לשון קודש און קיין ענגליש, זאל ער האבן דארטן חוברות וועגן אידישקייט אין זייער שפראך, און ווען ער פארט זאל ער זוכן א הזדמנות, זאל ער זוכן א געלעגנהייט אויף צו מהנה זיין, צו מאכן אויכעט מיט די חוברות, צו ווייזן מענטשן וואס ער טרעפט זיך מיט זיי און ער מאכט מיט זיי געשעפטן, זאל ער זיי ווייזן די חוברות אדער זיי געבן, אז זיי זאלן אויכעט האבן און זאלן זען אביסל זאכן וועגן אידישקייט, וואס דורך דעם וועט דאך ווערן ביי זיי א הוספה אין אלע עניינים פון אידישקייט. ווען ער שטעלט זיך אפ און ווען ער פארט ווייטע וועגן און ער שטעלט זיך אפ צו זיך אפרוהען, זאל ער זאגן א קאפיטל תהלים, אדער לערנען אפאר שורות פון איינע פון די ספרים וואס כ'האב געזאגט אז ער זאל מיטנעמען מיט זיך, א תהלים און א תניא און א סידור זאל ער זאגן עפעס פון דארטן, וואס דורך אלס דעם. וועט זיינע נסיעות ווערן א שליח ווערט ער א שליחות פון מצוה, און ס'דאך באוואוסט וואס אונזער תורה, וואס תורה איז תורת חיים, זאגט וועגן דעם ענין פון די שמירה פון שלוחי מצוה, סיי בהליכתן און סיי בחזירתן, זעט מען די וויכטיגקייט פון זאגן תהלים ווען מען קען נאר. מען דערציילט היינט א מעשה וואס דער פרידיגער רבי האט דערציילט אין תש ד, יום א', כ ז סיוון, ס'איז געווען א סיום משניות בעל פה וואס איז געווארן דורך מחנה ישראל, וואס דער פרידיגער רבי האט געמאכט אז מ'זאל מאכן א קבוצה וואס זאל הייסן משניות בעל פה, און דעם טאג איז געווען א סעודת מצוה און ס'איז געווען א סיום פון תורה דרבים. דער פרידיגער רבי דערציילט דארטן ביי דעם פארברענגען ביי די סעודת מצוה פון סיום המשניות, האט דער פרידיגער רבי דערציילט, שבת פרשת וירא תרל ב איז, איז דער טאטע דער רבי נשמתו עדן אלט געווארן צוועלף יאר. אויף יענעם שבת זענען געווען זייער אסאך אורחים, ס'איז געקומען רבנים, ס'איז געקומען סוחרים, גבירים און חסידים בעלי בתים. ווי אלעמאל איז געווען מסודר א יחידות זמן וואס דער רבי, דער זיידע דער רבי מהרש פלעגט נעמען אויף יחידות, געווענליך פלעגט דער יחידות זמן דויערן עטליכע שעה צייט. צווישן די אורחים זענען דאן אויך געקומען די באוואוסטע חסידים ר' שניאור זלמן זלאטאפאלסקי פון קרעמענטשוק, ר' שניאור זלמן ניימארק פון פאלאצק, וואס דאס איז געווען לעבן וויטעבסק, און ר' לייב פון נעוועל, וואס דאס איז אויכעט די וויטעבסקער גובערניע. אנצוקומען צו הוד כבוד קדושת אאזמור צו דעם רבי מהרש אויף יחידות פלעגט מצד דעם ריבוי מענטשן זיין זייער שווער, פון זייער אסאך מענטשן וואס האבן געוואלט אריינגיין אויף יחידות, איז אנצוקומען צו א צו באקומען א תור צו אריינגיין אויף יחידות איז געווען זייער שווער. זונטאג כ' אלף חשוון אין יאר תרלב האט דער זיידע דער רבי מהרש געזאגט צו זיין משרת וואס האט געהייסן ר' לויק אז ער וועט דעם אוונט דעם זונטאג אוונט וועט ער נישט אננעמען מענטשן אויף יחידות, און ער זאל זאגן די אורחים צו די דריי וואס ער האט פריער דערמאנט, ר' שניאור זלמן ניימארק און ר' לייב פון נעוולער און ר' שניאור זלמן זלאטאפאלסקי, אז זיי זאלן אריינקומען צו אים, ווייל ער וויל מיט זיי עפעס דורכרעדן, און האט אנגעזאגט צו דעם גבאי ר' לויקן אז ער זאל זען אפהיטן אז מען זאל נישט מבלבל זיין, מען זאל נישט קלאפן אין טיר, מען זאל נישט גארנישט, ווען זיי זענען אריינגעקומען זאל זיין שטיל און מען זאל נישט שטערן. אז די דריי חסידים זענען אריינגעקומען צום זיידן דעם רבי מהרש, איז שוין דארטן געווען פון פריער דער טאטע דער רבי נשמתו עדן דער רבי רשב, און נאכדעם ווי ער האט געהייסן אנצינדן, דער זיידע האט געהייסן אנצינדן די זעקס מנורות, האט ער געזאגט פאר זיי, היינט איז ביי מיר א שמחה, דער רבי מהרש זאגט צו צו די דריי חסידים און דער רבי רשב איז אויך דארטן וואס ס'איז זיין יום הולדת, זיין יום הולדת איז געווען שבת און דאס געווען זונטאג כ' אלף חשוון און דער רבי מהרש געזאגט נאכן אנצינדן די זעקס מנורות האט ער זיי געזאגט היינט איז ביי מיר א שמחה רשב אזוי פלעגט אזוי פלעגט דער זיידע דער רבי מהרש רופן דעם טאטן מיט א ראשי תיבות און בכלל אין בית הרב דער רבי זאגט דאס נישט דא פלעגן רופן דער רשב דער רזא און אפילו דעם רבי'ן פאר די נשיאות פלעגן רופן דער רמש פלעגן אלעמאל רופן מיט מיט ראשי תיבות זאגט דער רבי, דער רבי מהר"ש דערציילט און זאגט אזוי, אז היינט איז ביי מיר א שמחה, רש"ב האט מסיים געווען שישה סדרי משנה, בכלל ביי די קינדער איז געווען איינגעפירט גומר זיין שישה סדרי משנה בעל פה ווען מען איז אלט געווארן דרייצן יאר, אבער אבער הוד כבוד קדושת אאמו"ר הרב הקדוש דער רבי רש"ב האט מסיים געווען משניות בעל פה אלט ווערנדיג צוועלף יאר. די דריי אויבנדערמאנטע חסידים האבן נישט געוואוסט אז דאס איז דאן געווען דער יום הולדת פון הוד כבוד קדושת אאמו"ר הרב הקדוש, זיי האבן נישט געוואוסט אז דאס איז בקשר מיט דעם יום הולדת. דער בעל שם טוב האט ווייטער געזאגט דער זיידע דער רבי מהר"ש, דער בעל שם טוב האט זיך נישט פארלייגט אויף משניות בעל פה, און האט זיך מסתפק געווען אז מען זאל זאגן תהלים בעל פה. הרב המגיד ממעזריטש האט אויך געהייסן אויסלערנען בעל פה די שירת האזינו, און הוד כבוד קדושת רבינו הזקן האט זיך פארלייגט אויף אויסלערנען משניות בעל פה ביי זיינע בני משפחתו. ס'איז דא אינטערעסאנט, דער בעל שם טוב האט געהאלטן אז מען זאל לערנען תהלים, דער מגיד האט גערעדט וועגן לערנען בעל פה דעם ענין פון די שירת האזינו, און דער אלטער רבי, דער לשון, געוואלדיגער לשון, דער אלטער רבי האט זיך פארלייגט אויף לערנען משניות בעל פה ביי זיינע בני משפחתו. דאס איז דער הסבר וואס כ'האב געזאגט פריער, אז די קינדער פון די פון די רביים איז ביי דרייצן יאר אלט האבן זיי געלערנט האבן זיי געקענט משניות בעל פה, מה שאין כן דער רבי רש"ב האט געענדיגט משניות בעל פה ביי דעם יום הולדת פון צוועלף יאר. נאכדעם האט הוד כבוד קדושת אאמו"ר הרב הקדוש מוהר"ש געזאגט פאר זיי א מאמר חסידות, פאר די דריי חסידים וואס מ'האט פריער דערמאנט, ר' שניאור זלמן זלאטאפאלסקי און ר' לייב פון נעוועל, און און רב שניאור זלמן ניימארק האט ער געזאגט נאכדעם וואס ער האט זיי דאס דערציילט האט ער געזאגט פאר זיי א מאמר חסידות דער מאמר איז דא בכתב וואס איז דער תוכן פון דעם מאמר דער תוכן פון דעם מאמר איז געווען אין סיום משניות איז פאראן די משנה דער פריערדיקער רבי זיצט דאך דא ביי סיום משניות מיט א סעודת מצוה האט ער זיי דערציילט א מעשה וואס האט צו טון מיט א סיום משניות האט דער רבי מהר"ש דעמאלט געזאגט פאר זיי א מאמר, און דער מאמר איז געבויעט אויף דעם דאס וואס אין סוף משניות, אין דעם סיום פון משניות, איז פאראן א משנה, אמר רבי יהושע בן לוי, אמר רבי יהושע בן לוי, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק שלוש מאות ועשרה עולמות, שנאמר להנחיל אוהבי יש, ואוצרותיהם אמלא, שטייט דאך אז דער אייבישטער האט זיי געגעבן להנחיל אוהבי יש, יש איז דאך דער דרײַ הונדערט און צען, איז דערפאר זאגט רבי יהושע בן לוי אז דער אייבישטער וועט געבן יעדן צדיק און צדיק דרײַ הונדערט און צען עולמות. און נאכדעם, גלייך נאך דעם מאמר, ענדיגט זיך די משניות, דער סיום פון משניות איז פאראן די מימרא פון רבי שמעון בן חלפתא,

און הגם ער איז געווען א תלמיד פון רבינו הקדוש און עס איז דא א דעה אים צו רעכענען פאר א תנא, פון דעסטוועגן איז נישט מובן פארוואס מען דערמאנט אים פאר ר' שמעון בן חלפתא. אויב רבי יהושע בן לוי איז געווען יונגער האט מען קודם געדארפט דערמאנען דעם רבי יהושע בן לוי, און קודם געדארפט דערמאנען רבי שמעון בן חלפתא וואס ער איז עלטער, און דערנאך רבי יהושע בן לוי. פארוואס ענדיגט זיך די משניות מיט רבי יהושע בן לוי און דערנאך רבי שמעון בן חלפתא? פארוואס מען דערמאנט אים פאר ר' שמעון בן חלפתא וואס איז געווען עלטער פון אים? דער תירוץ איז, זאגט דער רבי מהרש, די מימרא פון רבי יהושע בן לוי רעדט זיך וועגן דעם גילוי פון לעתיד, אז לעתיד לבוא וועט דער אייבישטער געבן שי עולמות צו יעדן צדיק און צדיק וואס איז מען זוכה צו דעם גילוי, ער רעדט וועגן דעם גילוי פון לעתיד, און דורך וואס איז מען דאס זוכה? אויף דעם קומט די מימרא פון רבי שמעון בן חלפתא, רבי יהושע בן לוי זאגט אונז וואס דער אייבישטער וועט געבן, און ממילא מוז קומען נאכדעם רבי שמעון בן חלפתא ווייל ער זאגט אונז וויאזוי מען קריגט דאס, ווי איז מען זוכה צו דעם, זאגט רבי שמעון בן חלפתא אז דאס איז דורך דעם ענין פון שלום. איז ממילא פארשטאנדיג פארוואס קודם קומט רבי יהושע בן לוי וואס ער זאגט וואס דער אייבישטער וועט געבן, דערנאך קומט רבי שמעון בן חלפתא וואס ער זאגט דעם סיבה וויאזוי עט מען דאס זוכה זיין. ווייטער אינעם מאמר רעדט זיך רעדט רבי מהרש דארטן פאר די דריי חסידים און דעם רעבן רשב, רעדט זיך דארטן וועגן שלום, שטייט דאך לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום, איז אין דעם מאמר רעדט רבי מהרש וועגן שלום בפמליא של מעלה, וואס מיינט פמליא של מעלה? וואס דאס איז דער חיבור פון דעם נפש האלוקית בקודשא בריך הוא אין דעם אייבישטן, און שלום בפמליא של מטה מיינט דער חיבור פון נפש הבהמית מיטן נפש האלוקית. נאכדעם ווי ער האט מסיים געווען די מאמר האט דער זיידע דער רבי מהרש געזאגט איך וויל אייך דערציילן עטליכע סיפורים און דא איז דא וואס דער פריערדיגער רבי דערציילט איין סיפור פון די סיפורים וואס דער רבי מהרש האט דערציילט ביי יענעם הזדמנות וואס ער האט אריינגערופן די דריי חסידים מיטן רעבן רשב און האט זיי געזאגט אז ביי אים איז א יום טוב היינט אז דער רשב האט געענדיגט שישה סדרי משנה בעל פה און ער האט דערציילט אזוי רבי משה, דער זון פונעם אלטן רעבן, איז געבארן געווארן אין חודש תמוז אין יאר תקלט. רבי משה איז געווען עלטער פון דעם צמח איז געווען עלטער פון דעם צמח צדק מיט עלף יאר. הוד כבוד קדושת רבינו הזקן איז געווען א דייקן, ער איז געווען זייער א פונקטליכער אין זמן און אין טאג וואס ער האט געבראכט זיין אין טאג וואס ער האט געדארפט זיין דער ברית, איז זיבן אזייגער האבן שוין אלע געהאלטן נאכן דאווענען און מען האט געווארט אויפן ברית. ס'האט געדארפט זיין דער ברית פון דעם ר' משה, דער זון פון דעם אלטן רעבן, און דער אלטער רבי איז געווען זייער א מדוייק אין זמן, ס'איז געקומען דער טאג פון ברית, איז זיבן אזייגער האט מען שוין געהאלטן נאכן דאווענען און אלע האבן געווארט אויפן ברית. ס'זענען אבער דורכגעגאנגען עטליכע שעה, ס'איז שוין געווען חצות היום, ס'איז שוין נאך חצות היום, און דער ברית האט זיך נאכאלץ נישט אנגעהויבן. שפעטער איז אריינגעקומען אין בית המדרש א איד אנגעטון אין ווייסע קליידער מיט א פעלצל, ער גייט מיט א פעלץ, און ער האט געהאט א זאק אויף די פלייצעס, און ער איז געגאנגען מיט א שטעקן אין האנט. אין תמוז איז ער געקומען מיט א פעלצל, איז דאס געווען א פלא, ווי קומט עס א מענטש אין תמוז קומט אריין מיט מיט א פעלץ, אבער ווי נאר דער איד איז אריינגעקומען, איז אויך כבוד קדושת רבינו הזקן ארויסגעגאנגען פון זיין חדר און צוגעגאנגען צו דעם פרעמדן איד, דער וואס איז אריינגעקומען מיטן מיטן וואס איז אריינגעקומען מיט מיט מיט ווייסע קליידער און מיט א פעלץ און מיט א זאק אויף די פלייצעס מיט א שטעקן, איז דער אלטער רבי ארויסגעקומען פון זיין חדר און ער איז צוגעגאנגען גלייך צו דעם איד און האט אים געזאגט שלום עליכם ר' בצלאל און גלייך געהייסן אנצוהויבן דעם ברית מילה. דעם פרעמדן איד ר' בצלאל'ן האט דער אלטער רבי מכבד געווען מיט צוטראגן דאס קינד צו כיסא אליהו, האט ער אים מכבד געווען מיט כיסא אליהו, און בעת עס איז געקומען צו זאגן די ווערטער ואומר לך בדמיך חיי, ווען מען גיט דעם קינד פון דעם כוס מיטן פינגער, ווען דער מוהל בדרך כלל טוט דאס און נעמט מיט די פינגער און ער גיט אים פון די וויין בדמיך חיי גיט ער אים וויין אין מויל אריין, ווען מען גיט דעם קינד פון דעם כוס מיטן פינגער, האט אויך כבוד קדושת רבינו הזקן געזאגט אז ר' בצלאל זאל געבן טועם זיין דעם קינד פון כוס באצבעו, נישט דער מוהל זאל עס טון, נאר דער אלטער רבי האט געזאגט אז ר' בצלאל זאל געבן די וויין צו דעם קינד. נאכן ברית זענען די חסידים צוגעשטאנען צו דעם פרעמדן. דערוויסן זיך ווער ער איז, חסידים האבן זיך צוגעטשעפעט צו אים, זיי האבן געוואלט אויסגעפינען ווער ער איז, וואס אויף אים האט דער רבי געווארט מיטן ברית, אבער אז מען האט אים געפרעגט ווער ער איז, האט דער פרעמדער געענטפערט, איך בין בצלאל'קע דער פאסטאך, איך בין א פאסטאך. ביינאכט נאכן ברית נאך די סעודה איז געקומען ביינאכט האבן די חסידים געוואלט זיך נעמען צו אים זיי האבן געוואלט זיך צוטשעפען צו אים און אים נישט לאזן קיין מנוחה ביז ער וועט זיי דערציילן ווער ער איז דא מוז זיין עפעס באהאלטן א סוד דער מענטש קומט אן אזוי שפעט ער קומט אן מיט ווייסע קליידער גייט מיט א פעלץ אינמיטן תמוז און גייט מיט א מיט א זאק אויף די פלייצע און מיט א שטעקן און דער אלטער רבי קומט גלייך ארויס ס'האט דער אלטער רבי געפילט אז ער איז אנגעקומען, איז ער גלייך ארויסגעקומען, האט אים געגעבן שלום עליכם ר' בצלאל, און געהייסן מאכן דעם ברית, האט אים געגעבן כיסא אליהו, און אים געהייסן אז ער זאל געבן דעם קינד פון די וויין, ווען מען זאגט ואומר לך בדמייך חיי. האבן די חסידים געווארט אויף ביינאכט נאך די סעודה נאך אלס, יעמאלט וועט מען זיך צוטשעפען צו אים און מ'וועט אויסגעפינען וואס דא טוט זיך, ס'איז געווען א גרויסע פראבלעם דא, ער איז נעלם געווארן כלא היה, מ'האט אים געזוכט גלייך נאך מעריב ער איז נישטא. שפעטער האבן די חסידים דערציילט דעם אלטן רעבן אז זיי האבן געפרעגט ביים פרעמדן ווער ער איז, און וואס ר' בצלאל האט געענפערט, אז האט זיי געענפערט אז זיין נאמען איז בצלאל'קע דער פאסטאך, האט דער אלטער רעבע זיי געזאגט אז ער איז באמת א פאסטאך פערציג יאר אין א ישוב נעבן שווינציאן, ער איז א בקי אין בבלי, ירושלמי, ספרא, ספרי, תוספתא און רמב"ם, אבער דער גילוי אור הנשמה האט ביי אים מאיר געווען דורך משניות בעל פה, פארוואס? ווייל משנה

פון זיין פאטער פון דעם רבי'ן דעם צמח צדק, און האט דערציילט א מעשה אויכעט פון זיך, דער רבי מהר"ש האט דערציילט א מעשה פון זיך אויכעט, ער האט געענדיגט די מעשה האט ער זיי געזאגט איר קענט שוין גיין, די דריי חסידים האט ער געהייסן איר קענט ארויס גיין, נאכדעם ווי די דריי אויבנדערמאנטע חסידים זיינען ארויס געגאנגען, האט האט דער רבי האט דער טאטע דער רבי רש"ב אויך געוואלט ארויס גיין. דער רבי מהר"ש האט געענדיגט, ער האט דערציילט די מעשה, און ער האט דערציילט נאך מעשה'ס פון אנדערע, פון די אלע רביים וואס איז געווען, די מעשה פון דעם אלטן רבי'ן, האט זיי דערציילט א מעשה פון דעם זוהן פון דעם מיטעלע רבי'ן, פון דעם אייניקל פון דעם אלטן רבי'ן דער צמח צדק וואס איז דער איידעם פון דעם מיטעלע רבי'ן, און אויכעט פון זיך אליין האט ער דערציילט א מעשה. נאכדעם האט ער זיי געהייסן ארויסגיין, האט דער רבי רש"ב אויך געוואלט ארויסגיין, האט אים דער רבי, האט אים דער רבי מהר"ש געזאגט, בלייב דא, און האט אים געזאגט, איך וויל דיר עפעס מגלה זיין.

אין עוקצין רעדן וועגן דבש, זיי רעדן וועגן כוורת דבורים, זיי רעדן אויף ענגליש איז דאס א Beehive, וועגן א כוורת פון בינען, און עס רעדט זיך דארטן וועגן די דבש וואס זיי מאכן, עס ווערט אנגערופן חלות דבש. זאגט דער רבי מהר"ש צו דעם זון דעם רבי'ן רש"ב ווען ער איז אלט צוועלף יאר, איז דער פירוש אזוי, דורך משניות קומט מען צו טהרה, און אפילו אז מען האלט שוין ביי טהרה, דארף מען וויסן אז ס'איז דא נאך א עוקץ, א עוקץ ווייזט אויף א זאך וואס איז נישט אזוי גוט, זאל מען געדענקען אפילו מען לערנט גאנץ משניות, מען קומט אן צו טהרות, ענדיגט זיך אויס מיט עוקצין, מען זאל געדענקען עס איז נאך דא א עוקץ, אזוי ווי אפילו אין גוטע פירות איז דא א עוקץ, און די עבודה איז די דריי פרקים אין עוקצין וואס זיי רעדן וועגן פון הכשר וואס קומט על ידי מחשבה, ממילא איז די דריי משניות אין עוקצין זאגן ווי אזוי ווי אזוי ווערט הכשר פון פון עוקצין אז זאלן קענען מקבל טומאה זיין אבער ס'רעדט זיך דארט וועגן דעם ענין פון הכשר פון הכשר וואס זיי וואס קומט דורך מחשבה און אפילו מען האלט שוין נאך די עבודה איז דאן די לעצטע משנה איז אין א הלכה פון כוורת הדבש ס'רעדט זיך וועגן א וועגן א כוורת וואס איז דא דארטן האניג. דאס הייסט אז לאחר מען אז לאחר מען איז צוגעקומען צו טהרה און מתקן געווען די עוקצין ווערט זיך זיס א מענטש וואס האט שוין אפגעלערנט שישה סדרי משנה און איז שוין אנגעקומען צו עוקצין און האט שוין מתקן געווען ער האלט שוין ביי טהרות און ער האלט שוין ביים ביים ביים מתקן זיין אויכעט די עוקצין ווערט זיך ווערט זיס עס ווערט אים זיס מ'רעדט וועגן כוורת דבש די לעצטע ענדיגט זיך מיט כוורת דבש דארף מען וויסן דאס זאגט דער רבי מהר"ש זיין זון צוועלף יאר אלט דארף ער וויסן אז כל שאור וכל דבש לא תקטירו פון דעם קען מען קיין קרבן נישט ברענגען א זויעריקער און א זיסינקער טויג נישט קלאר שטייט אז כל שאור וכל דבש יעדער יעדער זויערע זאך און יעדער זיסע זאך לא תקטירו פון דעם קען מען נישט ברענגען קיין קרבן עס איז פאראן א זויערדיקער ער איז שטענדיג זויער, בייטאג איז ער זויער, ביינאכט איז ער זויער, שבת, יום טוב, אינדערוואכן זויער, אלעמאל איז ער זויער. דערנאך איז פאראן אן אנדערער וואס ער איז א זיסינקער, ער איז שטענדיג זיס, אינדערפרי, בייטאג, און ביינאכט, זיס צו זיך און זיס צום אנדערן, שבת ויום טוב אינדערוואכן איז ער זיס, מען בעדארף אבער וויסן, אז כל שאור וכל דבש, א זויעריקער און א זיסינקער, איז לא תקטירו, פון דעם קען מען קיין קרבן נישט ברענגען, און דאס איז וואס דער רבי מהר"ש האט געלערנט דעם רבי'ן נשמתו עדן ווען ער איז געווען צוועלף יאר אלט, נאכדעם ווען ער האט דערציילט די מעשיות, האט ער אים געזאגט דעם ענין, דו האסט דאך ערשט געענדיגט שישה סדרי משנה בעל פה, האט ער אים דאס געלערנט ווי אזוי מען דארף זיך פירן, ווי אזוי אפילו נאך טהרות און נאך עוקצין דארף נישט זיין דער ענין נישט פון זויערדיגקייט און נישט אלעמאל פון זויער און נישט אלעמאל זיס, ווייל זויער און זיס איז לא תקטירו ממנו אשה, דאס איז געווען נאכדעם וואס ער האט אריינגערופן די דריי חסידים און האט זיי דערציילט די מעשה מיט דעם ברית וואס איז געווען ביי דעם אלטן רבי'ן, וואס דארטן רעדט זיך אויכעט דעם ברית פון ר' משה דער זון פון אלטן רבי'ן, וואס דארטן איז געווען דער ענין פון וואס דאס איז געווען אויכעט וועגן וועגן דעם איד ווען דער ר' בצלאל וואס זיין גילוי פון די נשמה וואס האט געלויכטן ביי אים איז געווען דווקא פון משניות בעל פה, און דער פריערדיגער רבי האט דערציילט דאס ווען ס'איז געווען א סיום.